אליהו הנביא איז נישט דער וואס קומט מיט א טארבע אנגעטון ווי א בעדואין, ער איז געווען א ווילדער מיט א מעסער ארומגענומען מיט א פעל פון א חיה און סקין נאקעט פון אויבן, און ער האט גע'שחט'ן וואס האט זיך געלאזט, און סוף כל סוף האט ער אויסגעפירט אז די פריסטער פון בעל.

פנחס'ן. איר ווילט עס אננעמען? איר ווילט עס אויספארשן? גוט. טאמער נישט, איז פון אליהו הנביא געווארן אינגאנצן עפעס אנדערש. מיר האבן געזען אליהו הנביא אנגעטון ווי א דייטשל, יא, ערשט נישט לאנג צוריק. מיר זעען אליהו הנביא, אליהו הנביא, יא, ביים ביי הבדלה, ביים ברית, ביי א ברית, ביי ביי ביים סדר, מען גיסט אן א כוס. ער איז געווארן אינגאנצן אן אנדער מענטש, ער איז געווארן אן אלטער, א בעטלער, א שלעפער, א דייטשל, אן עפעס גאר עפעס אנדערש, יא.